בעזרת השם יתברך, מסכת נדרים דף י"ב, מיר הייבן אן דף י"א עמוד ב', אכט שורות פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך, טהור וטמא, נותר ופיגול אסור. איז אזוי, איידער מען הייבט אן די היינטיגע סוגיא, עמער אויסשמועסן איין קליינע נקודה, וואס בעצם די ר"ן דערמאנט עס שוין אין דף ב', אבער דא אין די סוגיא קומט עס אריין, איז אזוי, אונז האבן געזען אז די עיקר נדר, א פשוט'ע נדר, קען א מענטש מאכן אויף צוויי אופנים, אדער א מענטש זאגט אז די און די זאך זאל זיין אסור אויף מיר, אדער א מענטש איז עס מתפיס, אין א קרבן איז ווי מ'האט געזען כל מיני אנדערע לשונות קונם קונח די אלע כינויים די אלע ידות אבער די עיקר נדר איז אדער גראד א מענטש מאכט א פשוטע נדר ער באנוצט זיך מיט די ווארט אסור אדער ער באנוצט זיך מיט די ווארט קרבן יעצט אזוי וואס איז די נקודה פון א קרבן די נקודה פון א קרבן איז נישט אז ס'איז אסור ווייל אויב אזוי קען א מענטש מתפיס זיין אין יעדע דבר אסור א מענטש קען זאגן אז די זאך זאל זיין אסור אויף מיר ווי א שטיקל חזיר טאמער א מענטש זאגט אזא לשון אוודאי די נדר נישט חל נאר וואס מען וועט זעהן דף י"ד, די גמרא דרשנ'ט פון פסוק, שטייט אין פסוק איש כי ידור נדר לה', דרשנ'ט מען עד שידור בדבר הנדור, פשט אז א מענטש וויל מתפיס זיין, א מענטש וויל זאגן די זאך זאל זיין אסור אויף מיר אזוי ווי יענע זאך, איז יענע זאך, די זאך וואס מען איז עס מתפיס אויף, דארף אויך זיין א דבר הנדור, פשט די איסור אויף יענע זאך דארף אויך בעצם זיין א נדר, איז אויב אזוי פארשטייט מען פארוואס קרבן איז אנדערש פון אנדערע איסורים, ווייל א קרבן, וואס געבט פאר א קרבן א דין קרבן? וויאזוי ווערט א קרבן א קרבן? מיט דעם וואס א מענטש מאכט א נדר און איז נודר א קרבן, איז דאס געבט די קרבן די דין קרבן, דאס אסר'ט די קרבן בהנאה, און דערפאר קען מען מתפיס זיין א נדר אויף א קרבן, אז אזוי ווי א קרבן איז אסור אלס נדר, די זעלבע זאך עפעס א ברויט, צו עפעס א זאך, צו וואס זאל נאר נישט זיין, איז זאל אויך זיין אסור אזוי ווי די קרבן, וואס די קרבן איז אויך אסור אלץ נדר, דאס איז א נקודה וואס איז שטארק נויטיג דא פארן היינטיגע סוגיא, איז אזוי, זאגט די גמרא, אונז האבן געזען אין די משנה, אז טאמער איינער זאגט טהור וטמא נותר ופיגול, איז דאס אלץ גוטע לשונות, פשט לאמיר זאגן א מענטש האט א ברויט, און ער זאגט אויף די ברויט די ברויט זאל זיין אסור אויף מיר ווי טמא, אדער ווי נותר, אדער ווי פיגול, איז די נדר אוודאי חל, פארוואס? ווייל ווי מען האט מסביר געווען, אז מען קוקט אן זיינע ווערטער כאילו ער האט געזאגט אז די ברויט זאל זיין אסור אויף מיר ווי א קרבן, וואס ביי א קרבן איז שייך די אלע דינים, ביי א קרבן איז שייך נותר, ביי א קרבן איז שייך פיגול, ביי א קרבן איז שייך טומאה, און ממילא איז די לשון א גוטע לשון ווייל ער האט עס מתפיס געווען אין א קרבן, און די נדר איז חל. פרעגט די גמרא בעי רמי בר חמא, האט רמי בר חמא געפרעגט אן איבעיא, וואס איז טאמער איינער זאגט, הרי עלי כבשר זבחי שלמים לאחר זריקת דמים מאי, פשט, א שלמים נאכדעם וואס מען שפריצט די בלוט, ווערט די פלייש מותר באכילה, די בעל הבית מעג עס עסן, מען נעמט די חזה ושוק מען געבט עס פארן כהן, אבער די רעשט פון די פלייש, עסט די בעל הבית. און ממילא טאמער איינער מאכט א נדר ער איז מתפיס א נדר אין א שטיקל פלייש פון א שלמים נאכדעם וואס מען האט געשפריצט די בלוט איז די שאלה צו די נדר איז חל צו נישט און די גמרא פרעגט גראד איך פארשטיי נישט די שאלה אי דקאמר בהדין לישנא בהיתרא קא מתפיס טאמער א מענטש זאגט טאקע אזא לשון הרי עלי כבשר זבחי שלמים לאחר זריקת דמים איז פשוט אז ס'איז נישט קיין נדר ווייל ער דאך איז מתפיס אין א זאך וואס איז מותר באכילה און מותר בהנאה און ווען א מענטש וויל מאכן א נדר דארף ער עס מתפיס זיין און א זאך וואס איז אסור בהנאה איז לכאורה וואס די שאלה, אלא נאר איז רמי בר חמא טאקע מסביר אז אוודאי ווען א מענטש זאגט אזא לשון הרי עלי כבשר זבחי שלמים לאחר זריקת דמים אוודאי אזא לשון מיינט גארנישט ס'נישט קיין נדר, נאר וואס וואס איז די שאלה, כגון דמחית בשר זבחי שלמים ומחית דהיתירא גביה, דא רעדט זיך אז א מענטש האט פאר זיך צוויי מאכלים, פשט ער האט פאר זיך. פלייש פון א שלמים, און לעבן דעם האט ער נאך עפעס א מאכל, לאמיר זאגן עפעס א שטיקל ברויט, יעצט די פלייש פון די שלמים רעדט זיך אויכעט אן אופן, נאכדעם וואס מען האט געשפריצט די בלוט, יעצט גייט די מענטש און ער זאגט ואמר זה כזה, ער זאגט אז די ברויט זאל זיין אזוי ווי די פלייש פונעם שלמים, דא די ספק פון רמי בר חמא, ווייל ער האט נישט קלאר געזאגט אז זאל זיין כבשר זבחי שלמים לאחר זריקת דמים, ער האט סך הכל געזאגט זה כזה, איז דא די שאלה מאי בעיקרא קמתפיס, או בהיתירא קמתפיס. פשט דא קען מען אפטייטשן זיינע ווערטער אויף צוויי אופנים, מען קען זאגן אז זה כזה מיינט אז דאס זאל זיין פונקט ווי דאס אזוי ווי דאס איז יעצט, און מילא ווי אזוי איז דאס יעצט, ווי אזוי איז די שלמים יעצט, יעצט איז די שלמים מותר בהנאה, יעצט איז די שלמים מותר באכילה, אויב אזוי איז אוודאי דאס נישט קיין נדר, אדער קען מען זאגן ניין, ווען דער מענטש זאגט זה כזה, און אזוי איז אויך דא א שטיקל סברא אויכעט, ווייל לכאורה איז משמע פון זיינע ווערטער אז ער וויל דא מאכן עפעס א שטיקל נדר, עפעס זאגט ער דאך דא, איז מסתבר אפשר צו זאגן אז ווען ער זאגט זה כזה האט ער נישט געמיינט איך וויל דער ברויט זאל זיין אזוי ווי דער פלייש איז יעצט, נאר ס'איז מסתבר צו זאגן אז ער האט געוואלט דא ארויסברענגען אז דער ברויט זאל זיין אזוי ווי דער פלייש איז אמאל געווען, אזוי ווי דער פלייש פאר זריקת הדם איז געווען אסור בהנאה, די זעלבע זאך דער ברויט זאל זיין אסור בהנאה, און מילא דאס איז די שאלה דא, צו מען זאגט אז דער נדר איז א נדר צו נישט. נאר וואס, דער רן רעדט אויס דא א וויכטיגע נקודה, אז לכאורה אפילו על הצד אז זה כזה מיינט אזוי ווי דער פלייש איז יעצט, איז וויל מען זאגן אז יעצט איז די פלייש מותר, איז אויב אזוי איז די נדר נישט קיין נדר, איז אויף דעם שטעלט זיך דער רן אז לכאורה ס'איז נישט אזוי, ווייל אפילו יעצט אפילו נאכדעם וואס מען האט געשפריצט די בלוט פון א שלמים, איז נאכאלץ חל די נדר אויף דעם שלמים, פארוואס? ווייל נישט יעדער מעג עסן די שלמים, א טמא'נע מענטש למשל טאר נישט עסן די שלמים, די זעלבע זאך די חזה ושוק, די חזה ושוק קען נאר א כהן עסן, נישט קיין ישראל, איז אויב אזוי וואס איז מונע פון א טמא'נע מענטש צו עסן פון די פלייש, וואס איז מונע פון א ישראל צו עסן פון די חזה ושוק, דאס אז עס איז א שלמים, ווייל ווען עס וואלט נישט געווען קיין שלמים ס'וואלט סתם געווען עפעס א שטיקל חולין וואלט יעדער געמעגט עסן, איז אויב אזוי ווער האט עס געמאכט א שלמים, דער מענטש האט געמאכט א נדר דאס זאל זיין א שלמים, דער וואס האט נודר געווען דער שלמים, קומט אויס אז אפילו יעצט וואס טאקע די בעל הבית מעג עסן די פלייש טאמער ער איז טהור, אבער עס איז דאך דא מענטשן וואס קענען נישט עסן, און די מענטשן וואס קענען נישט עסן קענען נישט עסן אלץ נדר, איז אויב אזוי לכאורה פרעגט דער רן, איז ממה נפשך איז דא א נדר אויף דעם, זאל מען קענען מתפיס זיין אויף דעם שטיקל פלייש אפילו נאך זריקת הדם אויך, איז אויף דעם ענטפערט דער רן אז ס'איז נישט אזוי, זאגט דער רן אז נאכדעם וואס מ'האט געשפריצט די בלוט, יעצט אז ס'איז אסור פאר א ישראל צו עסן די חזה ושוק אדער יעצט אז ס'איז אסור פאר א טמא'נער מענטש צו עסן פון די פלייש, איז נישט אלס די נדר וואס דער מענטש האט געמאכט וואס דער נודר האט געמאכט ווען ער האט נודר געווען דעם שלמים, נאר ס'איז א נייע איסור וואס די תורה האט מחדש געווען. והא ראיה זאגט דער ר"ן אז ווען דער מענטש האט געמאכט א נדר ער האט נודר געווען דעם שלמים איז דאך עס געווארן אסור בהנאה אויף יעדעם פשט דער מענטש האט עס גע'אסר'ט בהנאה אויף יעדעם ער האט נישט אויסגענומען א תנאי אז זאל זיין אסור בהנאה און שפעטער נאכן שפריצן די בלוט זאל עס זיין מותר פאר טהורים און נישט פאר טמאים און די חזה ושוק זאל זיין נאר מותר פאר כהנים נישט פאר ישראלים דער מענטש האט נישט געמאכט אזא סארט נדר, ער האט געמאכט א נדר אז דאס זאל זיין א שלמים, זאל זיין אסור בהנאה אויף יעדעם, נאכדעם וואס מען שפריצט די בלוט ווערט עס אויס נדר, די גאנצע נדר איז מער נישט דא דא. איי א טמא'נע מענטש טאר עס נישט עסן? איי א ישראל טאר נישט עסן חזה ושוק? דאס איז א נייע דין דאס האט נישט מיט די נדר, און ממילא איז צוריק צו אונזערע שאלה דא, ווען א מענטש האט אזא שטיקל פלייש נאכן שפריצן די בלוט און ער זאגט זה כזה, וואס האט ער געמיינט דא? צי זאגט מען בעיקרו קמתפיס אז ער גייט צוריק צום עיקר, ס'איז אזוי ס'איז אמאל געווען אז ס'איז אמאל געווען אסור, אדער אפשר ניין, בהיתרא קמתפיס מ'קוקט אן די פלייש אזוי ווי ס'איז יעצט, יעצט למעשה איז נישט דא אויף דעם קיין נדר, און ממילא אז ס'איז נישט דא אויף דעם קיין נדר, און ווי מ'האט געשמועסט ווען א מענטש מאכט א נדר וויל מתפיס זיין א נדר דארף ער עס מתפיס זיין אויף א דבר הנדור, דאס איז נישט קיין דבר הנדור מער, און ממילא איז דער נדר נישט חל. אמר רבא, פרובירט רבא פושט צו זיין די בעיה פון אונזער משנה, תא שמע, א ראיה פון אונזער משנה, מען האט געזען ביי אונזער משנה, נותר ופיגול אז טאמער איינער זאגט אויף עפעס א שטיקל ברויט לאמיר זאגן, הרי זה עלי כנותר, איז די לשון א גוטע לשון און די נדר איז חל, און ממילא פירט רבא אויס די ראיה, והא נותר ופיגול, לאחר זריקת דמים הוא, די עיקר ראיה איז פון נותר נישט פון פיגול, נותר איז לאחר זריקת דמים, פשט אזוי ווערט פלייש נותר, איינער לאמיר זאגן האט א שלמים, שלמים, מען שעכט די קרבן, מען שפריצט די בלוט, יעצט קען מען עסן די פלייש, די פלייש קען מען נאר עסן צוויי טאג מיט א נאכט, טאמער ס'גייט אריבער די צוויי טאג מיט די נאכט מ'האט נישט געגעסן, ווערט די פלייש נותר. יעצט, וואס איז די איסור צו עסן יעצט די פלייש נאכדעם וואס ס'איז נותר? פארוואס טאר מען עס יעצט נישט עסן? אלץ די נדר? אוודאי נישט, אלץ די נדר וואלט מען עס יא געמעגט עסן, והא ראיה האסטו עס געמעגט עסן צוויי טאג מיט א נאכט, נאר וואס דען פארוואס טארסטו עס יעצט נישט עסן? אלץ א נייע איסור, א איסור נותר, וואס דאס איז א איסור אזוי ווי אלע אנדערע איסורים תורה, אזוי ווי חזיר, איז אויב אזוי, לכאורה, ווען א מענטש איז מתפיס א נדר אויף נותר, וואלט די נדר נישט געדארפט חל זיין, ווייל ווי מ'האט דאך געשמועסט מ'דארף דאך עס מתפיס זיין בדבר הנדור, נותר איז נישט קיין דבר הנדור, נותר די סיבה וואס מ'טאר עס נישט עסן איז נישט אלס נדר, ס'איז אלס נותר, איי אויב אזוי פארוואס זאגט די משנה אז די לשון איז א גוטע לשון אז די נדר איז א גוטע נדר, איז לכאורה א ראיה פון דעם אז בעיקרו קמתפיס, אז ווען א מענטש מאכט א נדר איז ער עס מתפיס בעיקרו, פשט, מען קוקט צוריק אויף וואס אמאל געווען, ווי נישט ווי דער נותר פאר מען האט געשפריצט די בלוט איז געווען א דבר הנדור, ס'איז געווען אסור בהנאה אלץ א נדר, און ממילא פאר דעם אפילו יעצט למעשה איז דא א צווייטע איסור אויף דעם נישט די נדר, קען מען נאך אלץ מתפיס זיין אויף דעם א נדר, איז א ראיה טאקע ווי די צד אז מען קוקט אויף צוריק מען קוקט נישט אויף די יעצטיגע מצב. אמר ליה רב הונא בריה דרב נתן, זאגט רב הונא בריה דרב נתן צו רבא, ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, ווייל ס'קען זיין די משנה רעדט זיך בנותר של עולה, אז ווען די משנה זאגט נותר מיינט נישט סתם נותר, נאר ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער מענטש האט מתפיס געווען די נדר אויף נותר פון א עולה, וואס נותר פון א עולה איז טאקע אסור אלס א נדר, נישט נאר אלס נותר, פארוואס ווייל א עולה טאר מען סתם אזוי נישט עסן, א עולה דארף מען אינגאנצן פארברענען אויפן מזבח, פשט א עולה גייט קיינמאל נישט אוועק די נדר, ווען א מענטש נעמט א בהמה און ער מאכט א נדר זאל זיין א עולה, בלייבט יעצט די עולה אסור בהנאה פון יעצט ביז נאך מען פארברענט עס אויפן מזבח אפילו עס ווערט נותר אפילו עס גייט אריבער דער טאג און מען האט עס נישט פארברענט און ס'ווערט נותר איז עס נאך אלץ אסור אלס נדר קומט אויס נותר פון עולה איז טאקע א דבר הנדור ביי א דבר הנדור אוודאי די דין טאמער איינער איז מתפיס בדבר הנדור איז די נדר חל אבער קען אוודאי זיין אז טאמער א מענטש וועט זאגן נותר סתם און כל שכן טאמער ער וועט זאגן נותר פון א שלמים למשל, קען אוודאי זיין אז דאס הייסט נישט מתפיס געווען בדבר הנדור, און ממילא איז דער נדר נישט חל. אמר ליה, פרעגט רבא צוריק צו רב הונא בריה דרב נתן, אם כן, ליתני בבשר עולה, פשט טאמער דאס וואס שטייט אין די משנה נותר מיינט נותר פון אן עולה, אויב אזוי פארוואס דארף די משנה זאגן נותר, זאג פשוט בשר עולה, ווייל גאנץ גוט טאמער מען רעדט פון סתם נותר, דהיינו אלע מיני נותר איז אויך נותר פון א שלמים, פארשטיי איך פארוואס די משנה האט אנגעכאפט דווקא נותר, ווייל די משנה טאקע וויל אונז פושט זיין די איבעיא, די משנה וויל אונז זאגן די חידוש, אז אפילו טאקע יעצט איז דא דא א צווייטע פראבלעם, ס'איז דא א פראבלעם פון נותר, ס'איז נישט קיין דבר הנדור, פון דעסטוועגן קוקט מען אויף צוריק צוועגס, אמאל איז עס געווען א דבר הנדור, און דערפאר די נדר חל, איז אויב אזוי וואלט מען פארשטאנען די לשון נותר, אבער טאמער דו זאגסט מיר אז די משנה רעדט זיך נותר פון א עולה, איז פארוואס דארף די משנה זאגן נותר פון א עולה, ביי א עולה איז נישט קיין חילוק צו ס'איז נותר צו ס'איז נישט נותר,

פשט וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז אפילו אין הכי נמי נותר של עולה איז טאקע אסור אלס א דבר הנדור, אבער ווי נישט ווי, נותר פון א עולה איז דא ביי דעם צוויי איסורים, ס'איז דא די איסור נותר, וואס דאס איז דא ביי יעדע שטיקל נותר, און ס'איז אויך דא די איסור נדר, וואס ביי א קרבן עולה איז אלעמאל דא א איסור נדר. אויב אזוי, וואלט אפשר געווען א הוה אמינא צו זאגן אז ווען א מענטש איז מתפיס אויף אזא סארט זאך, האט ער אפשר געמיינט מתפיס צו זיין אויף די נותר'דיגע איסור, נישט אויף די נדר'דיגע איסור, איז אויב אזוי איז די התפסה נישט קיין התפסה, די נדר נישט חל, דאס איז די חידוש פון די משנה אז ס'איז נישט אזוי, אז זאלסט נישט מיינען ער האט מתפיס געווען אויף די איסור נותר, ניין, ער האט מתפיס געווען אויף די חלק העולה שבו, אויף די חלק הנדר שבו, אויף די דבר הנדור שבו, און דערפאר זאגט די משנה אז די נדר איז חל, אבער ווייטער קען אוודאי זיין אז ביי סתם נותר ווי למשל נותר פון א שלמים, דארט, היות וואס ס'איז מער נישט קיין דבר הנדור, זאגט מען נישט בעיקרו קא מתפיס, מען קוקט נישט אויף צוריק, נאר מען קוקט אויף די יעצטיגע מצב, און קען אוודאי זיין אז ביי אזא אופן איז דער נדר נישט חל, און ממילא האט מען נאכנישט פושט געווען די ספק. מיתיבי און ווי די מפרשים ס'דא מפרשים זענען גורס דא תא שמע, ווייל ס'איז נישט קיין קשיא בעצם, ס'איז אויך א ראיה ווייטער צו איינע פון די צדדים דא פונעם ספק, וואס איז די ראיה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, איזהו איסור האמור בתורה, פשט, וואס איז א גוטע לשון פון א נדר, א איסור האמור בתורה, רעכנט אויס די ברייתא, אמר, טאמער א מענטש זאגט, הריני שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין, דער מענטש נעמט זיך אונטער נישט עסן קיין פלייש נישט צו טרינקען קיין וויין, כיום שמת בו אביו, אזוי ווי יענע און יענע טאג, וואס יענע און יענע טאג איז זיין טאטן געשטארבן, וואס די מנהג איז געווען, די דרך איז געווען פון מענטשן, אז א טאג וואס דער טאטע איז געשטארבן, האט מען נישט געסן קיין פלייש מען האט נישט טרינקען קיין וויין אדער כיום שמת בו רבו אזוי ווי די טאג וואס זיין רבי איז געשטארבן וואס אויך דעמאלטס איז געווען א מנהג אז א טאג וואס א רבי איז געשטארבן האט מען נישט געסן קיין פלייש נישט געטרינקען קיין וויין אדער ער זאגט כיום שנהרג בו גדליה בן אחיקם אזוי ווי צום גדליה וואס צום גדליה דאך א תענית ציבור מען טאר דאך נישט עסן מען טאר דאך נישט טרינקען אדער כיום שראיתי ירושלים בחורבנה וואס דא זאגן אז די טאג וואס מען זעט ירושלים בחורבנה די ערשטע מאל טאר מען נישט עסן קיין פלייש טרינקען קיין וויין איז טאמער איינער באנוצט זיך מיט איינע פון די לשונות פשט ער זאגט איך גיי נישט עסן פלייש נישט טרינקען וויין, אזוי ווי יענע יענע טאג וואס די טאטע איז געשטארבן, אדער אזוי ווי די טאג וואס איך האב געזען ירושלים, אדער אזוי ווי צום גדליה, איז די אלע לשונות איז גוטע לשונות, און די נדר איז חל, ער טאר נישט עסן פלייש, ער טאר נישט טרינקען וויין. ואמר שמואל, און שמואל איז מסביר די ברייתא, והוא שנדור באותו היום, פשט, ס'מוז אוודאי זיין אז דער מענטש איז נדור באותו היום, עס קען נישט זיין סתם עפעס א מנהג אז די מנהג איז געווען צו פאסטן די טאג וואס די טאטע איז געשטארבן, דאס איז גארנישט, מען דארף דאך עס מתפיס זיין אין א דבר הנדור, און וויאזוי איז מען עס מתפיס אין א דבר הנדור, זאגט טאקע שמואל אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס יענע טאג איז די מענטש געווען א נדור, דאס הייסט לאמיר זאגן א מענטש די טאטע איז געשטארבן ער האט געמאכט א נדר יענע טאג נישט עסן פלייש טרינקען וויין, אדער צום גדליה, א תענית ציבור אליין איז נישט גענוג דאס איז נישט קיין נדר, טאמער איינער מאכט א נדר צום גדליה נישט עסן פלייש נישט טרינקען קיין וויין, און אזוי אויך די אלע אנדערע טעג, און שפעטער לאמיר זאגן א יאר צוויי דריי פיר שפעטער כ'ווייס נישט ווען, רופט זיך אן דער מענטש אז איך גיי נישט עסן פלייש נישט טרינקען וויין אזוי ווי יענע און יענע טאג, און יענע און יענע טאג איז דאך געווען א נדר, איז דאס פשט ער האט עס מתפיס געווען א דבר הנדור, דערפאר זאגט שמואל איז די נדר אוודאי חל, איז די גמרא פרובירט יעצט צו פארשטיין די ברייתא, היכי דמי, ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא די ברייתא, לאו כגון דקאי בחד בשבת דמית ביה אבוה, ואף על גב דאיכא טובא חד בשבת דהיתרא וקתני אסור, פשט אזוי, די גמרא פארשטייט מיט א פשטות, אז ס'קען נישט זיין אז די ברייתא קומט אונז דא זאגן אזא מין דבר פשוט, אז ווען א מענטש שטייט עפעס א גרינער דינסטאג און מאכט א נדר ער זאל נישט קענען עסן פלייש נישט טרינקען וויין, אזוי ווי די טאג שמת בו אביו וואס יענע טאג וואס דער טאטע איז געשטארבן האט ער געמאכט א נדר, אויף דעם זאגט די ברייתא אז דער נדר איז חל, אוודאי דער נדר איז חל, ער האט דאך עס מתפיס געווען אין א דבר הנדור, פארוואס זאל עס נישט חל זיין? נאר וואס דען? וואס איז די חידוש אין די ברייתא? ביי וועלכע ציור רעדט זיך די ברייתא? פארשטייט די גמרא אזוי, אז דא רעדט זיך נישט אז דער מענטש האט געמאכט א נדר כיום שמת בו אביו, דעמאלטס אוודאי איז עס א גוטער נדר, נאר וואס? לאמיר זאגן, דער איד'ס טאטע איז געשטארבן די ערשטע זונטאג פון חודש ניסן, און דאס איז א שטיקל יארצייט, יעדע יאר די ערשטע זונטאג פון חודש ניסן איז א געוויסע בחינה פון א יארצייט, אפילו נישט קיין רעכטע יארצייט, ס'איז אזא האלב געבאקענע יארצייט. יעצט. צען יאר שפעטער, מען האלט שוין צען יאר שפעטער, שטייט דער איד, און דער איד שטייט יעצט אויך די ערשטע זונטאג פון חודש ניסן, און ער זאגט, איך וויל היינט זאל זיין אזוי ווי די ערשטע זונטאג פון חודש ניסן, ער זאגט נישט אזוי ווי די טאג וואס די טאטע איז געשטארבן, וואס יענע טאג איז טאקע געווען א נדר, ער זאגט זאל זיין אזוי ווי די ערשטע זונטאג פון חודש ניסן זאל זיין טאקע אזוי ווי די יארצייט טאג, וואס דא קען מען עס אפטייטשן אויף צוויי וועגן, מען קען עס אפטייטשן אז וואס מיינט די ערשטע זונטאג פון חודש ניסן, ער מיינט אוודאי די יארצייט צען יאר צוריק, וואס דעמאלטס איז זיין טאטע געשטארבן, וואס יענע טאג האט ער געמאכט א נדר. אזוי קען מען זאגן. אדער קען מען זאגן ניין, ווי נישט ווי, ס'איז אריבער דא גאנצע צען יאר וואס ער האט נישט געמאכט א נדר. ס'איז אריבער גאנצע צען יאר, ס'איז אריבער זונטאגס מיט חודש ניסן'ס און דער איד האט געגעסן פלייש און געטרינקען וויין א מחיה. איז אז ער שטייט יעצט און ער זאגט איך וויל היינט זאל זיין אזוי ווי די ערשטע זונטאג פון חודש ניסן. פון ווען? פון לעצטע יאר? לעצטע יאר האסטו געגעסן פלייש און געטרינקען וויין. אויב אזוי איז אוודאי נישט קיין נדר, ער האט דאך עס נישט מתפיס געווען א דבר הנדור. און וואס זעט מען אין די ברייתא ביי אזא ציור, וואס זאגט די ברייתא? אז די נדר איז יא א נדר. פשט די ברייתא נעמט אן אז ווען דער איד שטייט די ערשטע זונטאג אין חודש ניסן און ער זאגט איך וויל היינט זאל זיין אזוי ווי די ערשטע זונטאג פון חודש ניסן מיינט ער אוודאי נישט די פארגאנגענע יאר נאר ער מיינט אוודאי צען יאר צוריק וואס דעמאלטס איז געווען א נדר. שמע מינה איז לכאורה א ראיה פון דא אז בעיקר הוא מתפיס אז ווען א מענטש מאכט א נדר ביי אזא אופן קוקט מען אויף צוריק און מען גייט צוריק און מען זעט טאמער אנפאנג איז געווען א נדר איז פשט האט ער עס מתפיס געווען א דבר הנדור אויב אזוי לכאורה די זעלבע זאך ביי א קרבן ביי א שלמים נאכן שפריצן די בלוט ווען א מענטש זאגט זה כזה קוקט מען אויך אויף צוריק אז אמאליגע צייטן איז די פלייש געווען אסור אלץ נדר זאל די נדר חל זיין און לכאורה האט מען פושט געווען דא די בעיה זאגט די גמרא ניין דו האסט נישט פארשטאנען שמואל דשמואל הכי איתמר אמר שמואל והוא שנדור ובא מאותו היום ואילך. פשט, דא רעדט מען נישט ביי אן אופן וואס דער מענטש האט געמאכט א נדר צען יאר צוריק, נאר דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס א מענטש האט געמאכט א נדר אז יעדע יאר די ערשטע זונטאג פון חודש ניסן זאל זיין אסור אויף פלייש און וויין, פשט, דער נדר חזר'ט זיך איבער יעדע יאר נאכאמאל, ווייל ס'איז א לאנגע נדר, ער האט געמאכט די נדר אויף א גאנץ לעבן, יעצט שטייט ער עפעס א דינסטאג אין חודש סיוון צו וואס. און ער זאגט איך וויל היינט זיין אסור אויף פלייש און וויין, אזוי ווי די ערשטע זונטאג פון חודש ניסן. דא קומט שוין נישט אריין די שאלה צו מען קוקט אויף צוריק צו מען קוקט נישט אויף צוריק, ווייל דא האט עס נישט צו טון מיט צוריק, ס'איז יעצט אויך נוגע, יעדע יאר די ערשטע זונטאג חודש ניסן האט ער דאך א נדר אויף זיך, איז פארשטייט זיך ביי אזא אופן איז די נדר חל ווייל ער האט עס מתפיס געווען א דבר הנדור און ממילא קענסטו נישט א ראיה ברענגען פון דעם ברייתא. איי דרך אגב, די ר"ן רעדט אויס, לכאורה אויב אזוי וואס די חידוש אין די ברייתא? מען האט דאך אנגעהויבן די גאנצע זאך אז די גמרא האט געוואלט פארשטיין ביי וועלכע ציור די ברייתא רעדט זיך ווייל ס'קען נישט זיין די ברייתא רעדט זיך ביי א פשוט'ע ציור, לכאורה די גמרא ווי די גמרא שטייט יעצט רעדט די ברייתא זייער א פשוט'ע ציור, א מענטש האט מתפיס געווען א נדר אין א דבר הנדור, וואס די חידוש? פארשטייט זיך אז אזא סארט נדר איז חל, איז רעדט די ר"ן אויס אז די עיקר סוגיא טאקע איז מסכת שבועות און דארט ענטפערט טאקע די גמרא, אז די חידוש אין די ברייתא איז אין הכי נמי, ס'איז נישט די שטיקל, נאר די עיקר חידוש אין די ברייתא איז אויף צום גדליה, ווייל ווען א מענטש מאכט א נדר צום גדליה נישט צו עסן פלייש טרינקען וויין, און שפעטער שטייט ער עפעס א גרינע דינסטאג און ער איז מתפיס א נדר אין צום גדליה, דא וואלט מען געקענט אפשר זאגן אז ער האט עס נישט מתפיס געווען אין זיין נדר פון צום גדליה, נאר האט עס מתפיס געווען אין צום גדליה אליין, וואס צום גדליה איז דאך נישט קיין נדר, ס'איז נישט קיין דבר הנדור, אויב אזוי איז די נדר נישט חל. דאס איז די חידוש אין די ברייתא ס'איז נישט אזוי אז טאמער א איד האט געמאכט א נדר נישט צו עסן פלייש נישט טרינקען וויין צום גדליה און שפעטער איז ער מתפיס אן אנדערע נדר אין דעם נדר הייסט עס אוודאי א דבר הנדור מ'זאגט נישט ער האט עס מתפיס געווען אין צום גדליה אליין און די נדר איז אוודאי חל על כל פנים האט מען ווייטער נישט פושט געווען די ספק פון רמי בר חמא אמר רבינא פרובירט רבינא פושט זיין די ספק פון א משנה אין קומענדיגע בלאט תא שמע שטייט אין די משנה דארט אז טאמער איינער זאגט כחלת אהרן וכתרומתו, ער איז מתפיס א נדר אויף חלת אהרן, דאס איז דאס חלה, הפרשת חלה וואס מען געבט פארן כהן, אדער ווי תרומה, וואס תרומה געבט מען פאר כהנים, מותר, זאגט דאך די משנה אז דער נדר הייסט נישט קיין נדר, ווייל סיי חלה און סיי תרומה איז נישט קיין דבר הנדור, ס'איז סתם איסורים, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט מ'דארף מתפיס זיין אין א דבר הנדור, און דערפאר איז די נדר נישט חל, איז לכאורה קען מען מדייק זיין פון דא זאגט רבינא אז פון דעם וואס די משנה זאגט עיקר תרומתו, וואס מיינט וכתרומתו? ס'מיינט וכתרומת אהרן ס'טייטש כחלת אהרן וכתרומתו אזוי ווי תרומת אהרן תרומתו מיינט תרומת אהרן תרומה גדולה, יעצט לכאורה פארוואס זאגט די משנה כתרומתו? די משנה וואלט געקענט זאגן תרומה סתם, וואס תרומה סתם וואלט געמיינט אלע סארט תרומות, ניין די משנה זאגט כתרומתו דווקא תרומה גדולה, קען מען לכאורה מדייק זיין פון דעם אז אנדערע סארט תרומות טאמער מ'איז מתפיס א נדר אין אנדערע סארט תרומות איז די נדר יא חל. ממילא איז רבינא מדייק, הא כתרומת לחמי תודה, ס'איז דא א אנדערע סארט תרומה, דאס ווערט גערופן תרומת לחמי תודה, א מענטש ברענגט א קרבן תודה, דארף ער מיטברענגען מיט דעם פערציג ברויט, ס'איז טייטש פיר סארט ברויט, צען פון יעדע סארט, און מ'דארף אראפנעמען איינס פון יעדעס איינס פון די פיר מיני ברויט, און מ'דארף עס געבן פארן כהן, דאס ווערט גערופן תרומת לחמי תודה. איז טאמער איינער מאכט א נדר, און ער איז עס מתפיס אין תרומת לחמי תודה, אסור, איז די נדר חל, פארוואס? ווייל לחמי תודה, די תודה אליין, איז אלץ א דבר הנדור, א מענטש מאכט א נדר צו ברענגען א תודה, איז במילא ווען מ'איז עס מתפיס תרומת לחמי תודה איז די נדר חל. יעצט לכאורה פירט די גמרא אויס פירט רבינא אויס והא תרומת לחמי תודה לאחר זריקת דמים היא, נארמאל ווען געבט מען תרומת לחמי תודה פארן כהן? נאכדעם וואס מ'שפריצט די בלוט, ווייל פאר מ'שפריצט די בלוט פונעם קרבן תודה אליין קען מען נישט עסן פון די ברויט, איז ממילא די סדר נארמאל איז געווען אז קודם האט מען מקריב געווען דעם קרבן, מען האט געשפריצט די בלוט, נאכדעם איז די ברויט געווארן מותר צו עסן, נאכדעם מען האט גענומען די פערציג ברויט, מען האט אראפגענומען פיר, און מען האט עס געגעבן פארן כהן. יעצט, ווען מען געבט די ברויט פארן כהן, די תרומת לחמי תודה, איז עס שוין מותר באכילה, פשט, ס'איז מער נישט קיין דבר הנדור. פון דעסט וועגן קען מען מדייק זיין פון די משנה, אז טאמער א מענטש איז מתפיס אין דעם א נדר, איז דער נדר חל. איי פארוואס? ס'איז מער נישט קיין דבר הנדור. איז לכאורה קען מען א ראיה ברענגען פון דא אז מען גייט אויף צוריק מען קוקט אויף צוריק אז היות וואס אמאליגע צייטן איז עס געווען א דבר הנדור קוקט מען עס יעצט אויך אן ווי דער איד האט מתפיס געווען אין א דבר הנדור און דערפאר איז דער נדר חל. האט מען לכאורה פושט געווען דא דעם ספק, זאגט די גמרא ניין, דיין גאנצע דיוק וואס דו האסט מדייק געווען פון די משנה איז נישט קיין גוטן דיוק, דו ווילסט מדייק זיין אז פון דעם וואס שטייט כתרומתו קומט ממעט זיין תרומת לחמי תודה, דא זאגט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, אימא, כתרומת הלשכה אסור, פשט דאס וואס שטייט כתרומתו קומט ממעט זיין א אנדערע סארט תרומה, תרומת הלשכה, פשט כלל ישראל יעדע יאר האט מען שוין געזען דארף ברענגען א מחצית השקל און דאס גייט אריין אינעם לשכה אין בית מקדש, איז די תרומת הלשכה דאס איז אוודאי א דבר הנדור, א מענטש געבט א מחצית השקל איז א דבר הנדור, איז טאמער מ'איז מתפיס אין דעם א נדר איז אוודאי די נדר חל, אבער אין הכי נמי, טאמער מ'איז מתפיס א נדר אין תרומת לחמי תודה, קען אוודאי זיין אז ס'עט נישט חל זיין. פרעגט אבער די גמרא אויב אזוי, אבל תרומת לחמי תודה מאי מותר? קומט אויס אז טאמער א מענטש איז מתפיס א נדר אין תרומת לחמי תודה איז די נדר נישט חל? איז אויב אזוי ליתני לחמי תודה וכל שכן תרומתו, אויב אזוי פארוואס זאגט די משנה תרומתו? וואלט די משנה געקענט אנכאפן א בעסערע דוגמא אנשטאט זאגן תרומתו וואס דאס מיינט תרומה גדולה, וואלט די משנה געקענט זאגן תרומת לחמי תודה וואס דארט איז די חידוש סאך שטערקער אז אפילו תרומת לחמי תודה איז אמאל געווען אסור, ס'אמאל געווען א דבר הנדור, היות וואס יעצט איז עס מער נישט קיין דבר הנדור, קען מען אין דעם מער נישט מתפיס זיין קיין נדר, און פארשטייט זיך תרומה גדולה וואס תרומה גדולה איז סתם אזוי נישט קיין דבר הנדור, פארשטייט זיך אין דעם קען מען זיכער נישט מתפיס זיין א נדר, פארוואס האט די משנה נישט אנגעכאפט דעם ציור, תרומת לחמי תודה? ענטפערט די גמרא, אין הכי נמי, תרומת לחמי תודה תרומתו היא, פשט, ווער זאגט די משנה האט נישט אנגעכאפט דער ציור, שטייט אין די משנה תרומתו, דו האסט אוועק געשטעלט א הנחה אז תרומתו מיינט דווקא תרומה גדולה, נישט ריכטיג, תרומתו מיינט אלע תרומות וואס קומען אן צו כהנים, וואס ליגט אין דעם אויך תרומת לחמי תודה, ואיבעית אימא, נאך א תירוץ זאגט די גמרא, נאך א תירוץ פארוואס מען קען נישט א ראיה ברענגען פון די משנה צו די שאלה צו די בעיא פון רמי בר חמא, ווייל תרומת לחמי תודה נמי קודם זריקת דמים היא כגון דאפרשינהו בלישה, פשט אזוי, וואס איז געווען די ראיה וואס דו האסט געוואלט ברענגען פון די משנה? דו האסט געוואלט א ראיה ברענגען אז פון דעם אז די משנה כאפט נישט אן א ציור פון תרומת לחמי תודה איז לכאורה א ראיה אז ווען איינער איז מתפיס א נדר אין תרומת לחמי תודה די נדר חל, איי תרומת לחמי תודה איז מער נישט קיין דבר הנדור ווייל מען מעג עס שוין עסן, ווייל ווען איז מען מפריש תרומת לחמי תודה? נאכדעם וואס מען שפריצט בלוט פונעם תודה? איז אויב אזוי פארוואס איז די נדר חל? פארוואס הייסט עס אז מען האט עס מתפיס געווען א דבר הנדור? האסטו געוואלט א ראיה ברענגען אז מען קוקט אויף צוריק, אז מען קוקט אויפן עיקר, מען קוקט נישט נאר אויף די יעצטיגע מצב, נאר בעיקרו קא מתפיס. דאס זאגט די גמרא, ניין, דיין גאנצע הנחה איז נישט ריכטיג, ווייל דו האסט אוועקגעשטעלט אזא פשטות אז תרומת לחמי תודה איז נאר נאך זריקת הדם, זאגט די גמרא, נישט ריכטיג, תרומת לחמי תודה קען מען אויך מפריש זיין פאר זריקת הדם, נאך בשעת'ן קנעטן די טייג קען מען מפריש זיין תרומת לחמי תודה ווי די גמרא גייט שוין אויפווייזן, און ממילא טאמער א מענטש איז מתפיס א נדר אין תרומת לחמי תודה, ווער זאגט ער האט עס מתפיס געווען אין תרומת לחמי תודה נאך זריקת הדם? קען זיין אז ער האט עס מתפיס געווען אין תרומת לחמי תודה פאר זריקת הדם, וואס דעמאלטס איז עס אוודאי א דבר הנדור, ווייל ס'איז נאך אסור באכילה, וואס פארשטייט זיך ביי אזא אופן איז די נדר חל, און ממילא קענסטו נישט ברענגען א ראיה פון די משנה צו קיינע פון די צדדים. ברענגט יעצט די גמרא טאקע א ראיה אז מ'קען מפריש זיין תרומת לחמי תודה ווען ס'איז נאך טייג, פאר מען האט בכלל מקריב געווען דעם קרבן, פאר מען האט געשפריצט די בלוט, וכי הא דאמר רב טובי' בר קיסנא אמר שמואל, לחמי תודה שאפאן בארבע חלות יצא, אז טאמער מען האט געבאקן די לחמי תודה פיר חלות אנשטאטס פערציג, ס'איז דאך פיר סארט חלות, און מען דארף מאכן צען פון יעדע סארט, וואס טאמער מען האט נישט געמאכט צען פון יעדע סארט, נאר מען האט געמאכט פיר גרויסע חלות, האט מען יוצא געווען. איי והכתיב ארבעים, שטייט דאך אין פסוק מען דארף האבן פערציג, זאגט די גמרא למצוה, פשט דאס איז נאר לכתחילה, אבער בדיעבד פיר חלות איז אויך גוט. איי פרעגט די גמרא, טעכניש וויאזוי קען מען מפריש זיין נאר פיר חלות פאר לחמי תודה, והא בעי למשקל תרומה, מען דארף דאך געבן א צענטל פון יעדע סארט פארן כהן, וכי תימא עסט וועלן זאגן דשקיל חדא ריפתא על כולה, אז פיין מען וועט נישט געבן א צענטל נאר מען וועט נעמען פון די פיר ברויט וועט מען נעמען איין ברויט און מען וועט געבן די איין ברויט פארן כהן, דאס וועט זיין זיין תרומה. דאס אוודאי זאגט די גמרא אבער קען נישט זיין, ווייל והתנן, מ'האמיר געלערנט אין א משנה, שטייט אין פסוק והקריב ממנו אחד מכל קרבן, דרש'נט מען אחד מכל קרבן, שלא יטול מקרבן על חברו, אז דער כהן טאר נישט נעמען פון איין סארט ברויט אויפן צווייטן, נאר מען דארף אים געבן פון יעדע סארט ברויט. איי עסט זאגן וכי תימא דשקיל פרוסה מכל חד וחד, אז מען ציפט טאקע אראפ א שטיקל פון די פיר גרויסע ברויט, זאגט די גמרא דאס קען אויך נישט זיין, ווייל והתנן, מ'האמיר געלערנט אין א משנה, אין דער זעלבער משנה, שטייט אין פסוק אחד, וואס פון אחד נעמט מען ארויס שלא יטול פרוסה, מ'קען אים נישט געבן עפעס א רעפטל, מ'דארף אים געבן א גאנצע ברויט. איז טאמער א מענטש באקט פיר גרויסע ברויטן פאר זיין לחמי תודה, וויאזוי גייט ער געבן פארן כהן יעצט א ברויט פון יעדע מין? אלא נאר, ענטפערט די גמרא, מוז מען אוודאי זאגן דאפרשינהו בלישה, אז ער האט עס מפריש געווען בשעת מ'האט עס געקנעט, דשקיל חדא מחמץ וחדא מן חלות וחדא מן רקיקים וחדא מרבוכה, פשט, מ'האט גענומען די פיר טייגן, די פיר סארט טייג, מ'האט עס צעטיילט אויף צען, מ'האט גענומען איין שטיקל פון יעדע סארט, געבאקן פון דעם א קליינע חלה געגעבן פארן כהן, שפעטער די איבעריגע ניין שטיקלעך האט מען צוזאמגעלייגט צוזאמען און געמאכט א גרויסע ברויט, אזוי איז ארויסגעקומען פיר גרויסע ברויט, חוץ דעם וואס דער כהן האט געקריגן זיין קליינע ברויטעלע פון יעדע מין, ביי אזא ציור האט רב טובי' בר קיסנא געזאגט אז לחמי תודה שאפאן בארבע חלות יצא, אבער על כל פנים דא זעט מען אז מ'קען מפריש זיין די תרומה פונעם כהן נאך ווען ס'איז נאך טייג, איידער מען האט מפריש געווען דעם קרבן איידער מען האט געשפריצט די בלוט, און דערפאר טאקע איז נישט קיין ראיה פון דעם וואס די משנה האט נישט אויסגערעכנט די תרומת לחמי תודה, ווייל תרומת לחמי תודה איז דא אן אופן וואס איז א דבר הנדור, דאס איז פאר מען האט געשפריצט די בלוט, און דעמאלטס אוודאי איז די נדר חל.